זאגט די משנה דף נ"ד עמוד א', הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אויב איינער טרעפט א פלאץ וואו ס'איז געמאכט געווארן ניסים פאר די אידן, און די גמרא גייט שוין מסביר זיין עטליכע פון די פלעצער, אומר, זאגט ער א ברכה, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. זאגט די משנה ווייטער, מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אויב מען טרעפט א פלאץ אין ארץ ישראל וואו ס'איז געווארן אויסגעריסן עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצינו, און תוס' ברענגט פון די ירושלמי אז די ברכה קען מען מאכן נאר טאמער מען האט אויסגעריסן עבודה זרות פון גאנץ ארץ ישראל. זאגט די משנה ווייטער פארשידענע זאכן וואס דארף מאכן די ברכה, און די גמרא גייט מסביר זיין יעדע זאך פונקטליך וואס ס'מיינט. על הזיקין. ועל הזוועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים, אויף די אלע זאכן איז אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, און דאס איז א זאך וואס מען דערקענט זייער ווייט, דרוקט מען זיך אויס מיט אזא לשון אז מען זעט די כח און די גבורה פונעם אייבערשטן מלא עולם. זאגט די משנה ווייטער על ההרים ועל הגבעות, אויף גאר גרויסע בערג, ועל הגבעות, טאלן, ועל הימים, ריזיגע ימים, ועל הנהרות, אויף טייכן, ועל המדברות, אומר, זאגט מען ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, טאמער מען זעט די ים הגדול, צוליב איר חשיבות האט עס באקומען א עקסטערע ברכה אנדערש פון די אנדערע טייכן, אומר ברוך שעשה את הים הגדול, אבער בזמן שרואהו לפרקים, ס'נאר טאמער מען זעט עס פון צייט צו צייט, נישט טאמער מען זעט עס כסדר. זאגט די משנה ווייטער על הגשמים. אויף רעגן ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, על בשורות רעות, אויף שלעכטע בשורות אומר ברוך דיין האמת. בנה בית חדש אויב מ'האט געבויט א נייע הויז, אדער אפילו טאמער מ'האט געקויפט א נייע הויז, אדער קנה כלים חדשים נייע כלים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז מ'דארף וויסן די אלע ברכות איז מ'קען נישט פסק'נען הלכה למעשה פון אונזער משנה, מ'דארף זעהן פונקטליך אין שולחן ערוך ווען. און וויאזוי מ'איז מחויב, און ס'איז דא אסאך ברכות וואס מ'פירט זיך אז מ'זאגט נישט, ממילא פון די משנה קען מען נישט פסק'ענען הלכה למעשה. זאגט די משנה ווייטער, מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה, און די גמרא גייט מסביר זיין, אפילו א זאך וואס א גוטס וואס קומט ארויס פון דעם שלעכטס אדער שלעכטס קומט ארויס גוטס, מאכט מען א ברכה, והצועק לשעבר, איינער וואס גייט און ער איז מתפלל אויף א זאך וואס איז שוין געווען, הרי זו תפילת שווא. איז געבט די משנה א ביישפיל צוויי באקאנטע משלים, די ערשטע משל איז היתה אשתו מעוברת, זיין ווייב איז געווען מעוברת, ואומר, און נאכדעם זאגט ער, בעט א תפילה, בעט פונעם אייבערשטן יהי רצון שתלד אשתי זכר, אז די קינד וואס איך גיי געבוירן זאל זיין א זכר, הרי זו תפילת שווא, ווייל די קינד איז שוין באשאפען געווארן, און וואס ס'איז איז עס, און מען קען נישט טוישן א זאך וואס איז געווען. אדער נאך א משל וואס מיינט תפילת שווא, היה בא בדרך א מענטש קומט אהיים פונעם וועג, ושמע קול צווחה בעיר, ער קומט נאנט צו זיין שטאט הערט ער א געשריי פונעם שטאט, ואומר, בעט ער פונעם אייבערשטן יהי רצון שלא תהי' בתוך ביתי, אז ס'זאל נישט זיין אין מיין הויז, הרי זו תפילת שווא, ווייל דארטן וואו ס'איז איז עס, און מען קען נישט טוישן קיין מציאות וואס איז שוין געווען. א תפילה קען מען נאר בעטן אויפן עתיד. זאגט די משנה ווייטער, הנכנס לכרך, איינער וואס גייט אויפן וועג, און ער דארף דורך גיין א שטאט, און אין יענע שטאט איז מצוי ס'זאל געשעהן פראבלעמען, ס'איז א דעינדזשערעס פלאץ, אין אזא פאל, הנכנס לכרך, מתפלל שתיים, בעט ער צוויי תפילות, אחת, איין תפילה איז בכניסתו, ווען ער גייט אריין פון שטאט בעט ער ער זאל אריין גיין בשלום, ואחת ביציאתו, בעט ער אז זאל ארויס גיין בשלום, בן עזאי אומר ארבע, מען דארף פיר תפילות, שתיים בכניסתו צוויי תפילות ווען מען גייט אריין, און שתיים ביציאתו צוויי ווען מען גייט ארויס, וועלעכע צוויי? נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד. דאס הייסט ווען ער גייט אריין בעט ער ער זאל אריין גיין בשלום, און גלייך נאכדעם וואס ער איז אריין געגאנגען לויבט ער די אייבישטער אויף דעם וואס ער איז אריין בשלום, די זעלבע זאך פאר ער גייט ארויס, קודם בעט ער די אייבישטער ער זאל ארויס גיין בשלום און נאכדעם לויבט ער אז ער איז ארויס בשלום. זאגט די משנה ווייטער חייב אדם לברך על הרעה, א מענטש האט א חיוב צו לויבן דעם אייבערשטן אפילו אויף א זאך וואס עס זעט אים אויס שלעכטס, כשם שמברך על הטובה, פונקט אזוי ווי ער לויבט דעם אייבערשטן אויף א זאך וואס ער זעט אז עס איז גוט, שנאמר, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך, עס וואלט דאך געקענט שטיין בכל לבך, איז בכל לבבך דרש'נט דאך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע, אלע זאכן וואס איז דא אין דעם מענטש, אייביג דארף מען לויבן דעם אייבערשטן, ובכל נפשך דרש'נט מען אפילו הוא נוטל את נפשך, מען דארף ליב האבן דעם אייבערשטן אפילו טאמער פאר דעם דארף מען זיך לאזן הרג'ענען, ווי באקאנט מען דארף גיין דאס איז מסירות נפש פארן אייבערשטן, ובכל מאודיך בכל מאודיך דרש'נט מען בכל ממונך, דבר אחר בכל מאודיך מיינט בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו, וואס ס'קומט אויף דיר זאלסטו אים לויבן. זאגט די משנה ווייטער לא יקל אדם את ראשו, א מענטש זאל נישט זיך אויפפירן מיט קלות ראש, כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים, די שער המזרח פון די הר הבית איז געווען אפן, און ס'איז געווען איין שער אריין צו די אנדערע שער אריין צו די אנדערע שער וואס איז געווען אפן, דאס הייסט פון די שער המזרח איז געווען דירעקט ביזן בית קדשי הקדשים. זאגט די משנה ווייטער לא יכנס להר הבית במקלו מען זאל נישט אריין גיין אין די הר הבית מיט זיין שטעקן במנעלו מיט די שיך ובפונדתו, דאס איז א גארטל וואס מען האט א בערזל אויפן גארטל אזא ספעציעלע סארט גארטל וואס איז א וואכענדיגע זאך, ובאבק שעל רגליו מיט שטויב אויף די פיס. און אויך ולא יעשנו קפנדריא מען זאל עס נישט מאכן פאר א שארט קאט מען וויל דורך גיין ורקיקה מקל וחומר זיכער נישט שפייען. זאגט די משנה ווייטער כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם איז די רש"י מסביר אז די גמרא מסכת תענית זאגט אז אין בית המקדש די נוסח הברכות איז געווען אנדערש למשל ווען ס'איז געקומען צו די ברכה פון חונן הדעת האט מען געזאגט ברוך אתה ה' אלקי ישראל מן העולם עד העולם ברוך חונן הדעת און די מענטשן האבן געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זאגט אונזער משנה אז אין די ערשטע בית המקדש איז געווען אנדערש. קודם האט מען נישט געהאט געזאגט מן העולם ועד העולם, נאר וואדען מ'פלעגט זאגן עד העולם. אבער משקלקלו הצדוקים ווען די צדוקים האבן מקלקל געווען ואמר איר זיי האבן געזאגט אין עולם אלא אחד, איז טאמער מ'האט געזאגט עד העולם וואלט עס געקענט זיין א מקום לטעות אז נאר דא איין וועלט, התקינו האט עזר הסופר מתקן געווען שיהו אומרים מן העולם ועד העולם ארויסצוברענגען אז ס'דא סיי די וועלט און סיי ס'קומט נאך א וועלט. נאך א זאך והתקינו שיהא אדם שואל את חברו, א מענטש זאל באגריסן זיין חבר בשם מיטן באשעפער'ס נאמען, שנאמר מען טרעפט אין רות והנה בועז בא מבית לחם, בועז איז געקומען פון בית לחם ויאמר לקוצרים און ער האט געטראפן די מענטשן וואס האבן געשניטן דארטן די תבואה אין פעלד, האט ער זיי געזאגט השם עמכם, זעט מען ער האט זיי באגריסט מיטן באשעפער'ס נאמען, און ויאמרו לו, זיי האבן אים טאקע צוריק געענטפערט אויכעט יברכך השם, ואומר זאגט די פסוק השם עמך גיבור החיל. ואומר איז די משנה ממשיך ווייטער, ברענגט די משנה אראפ נאך א פסוק, די גמרא גייט מסביר זיין פארוואס ס'פעלט זיך אויס, שטייט אין פסוק אין משלי ואל תבוז כי זקנה אמך, זאלסט נישט מזלזל זיין אפילו דיין מאמע איז אלט, ואומר עת לעשות לשם הפרו תורתך, פשוט פשט פון די פסוק מיינט אז עת לעשות לשם, מען דארף זיך אננעמען פארן אייבערשטן און מחזק זיין די שמירת התורה והמצוות, ווייל הפרו תורתך, ס'דא מענטשן וואס ווילן צושטערן די תורה. דרש'נט מען רבי נתן אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה', אסאך מאל דארף מען מפר זיין די תורה, אמאל אמאל דארף מען טון פארקערט ווי די הלכה איז, וועגן משום עת לעשות לה' ווייל דאס איז די זאך וואס מען דארף יעצט טון פארן אייבערשטן. זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי פון ווי ווייס איך אז מען מאכט א ברכה אויף א נס, אמר רבי יוחנן דאמר קרא שטייט אין פסוק אנפאנג פרשת יתרו, ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל, וגומר זעהט מען אז יתרו האט געלויבט דעם אייבערשטן אויף די נס וואס איז געשען פאר די אידן. איז די גמרא מדייק, די משנה פאנגט אן, מקום שנעשו בו ניסים לישראל, איז משמע ס'איז געשען א נס פאר א רבים פאר גאנץ כלל ישראל, אניסא דרבים מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן, פרעגט די גמרא, והא ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש דהוה קא אזיל, בעבר ימינא, וואס דאס איז א לאנד די דרום זייט פון פרת, נפל עליה אריא, איז אים איבערגעפאלן א לייב. אתעביד ליה ניסא, עס איז געשען א נס, ואיתצל מיניה, ער איז געווארן געראטעוועט. אתא לקמיה דרבא, איז דער מענטש געקומען צו רבא, אמר ליה האט אים רבא געזאגט, כל אימת דמטית להתם, יעדע מאל דו קומסט אן דארטן, בריך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, מאך א ברכה פון ברוך שעשה לי נס במקום הזה. עס איז געווען נאך א מעשה, און מר בריה דרבינא הוה קאזיל בפקתא דערבות,

אשיתא, איז געשען א נס אז ס'איז איינגעפאלן פונקט דעמאלטס א מויער פון א הויז, און אזוי על לגוה האט געקענט אריינגיין אין די אנדערע זייט און איז געראטעוועט געווארן פון די קעמל, איז כי מטא לערבות, ווען ער איז אנגעקומען צו ערבות די פלאץ ווי ער האט זיך געראטעוועט פון דארשט, בריך האט ער געמאכט די ברכה ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל, ער האט קודם דערמאנט די נס פון ערבות, און האט שוין אויך אריינגעלייגט אין די ברכה ובגמל די אנדערע נס וואס איז געשען אין די אנדערע פלאץ, כי מטא לרסתקא דמחוזא, די פלאץ ווי ס'איז געשען די נס פון די גמל, בריך האט ער געמאכט די ברכה ברוך שעשה לי נס בגמל און אויך בערבות ער דערמאנט די אנדערע נס פון ערבות פון די וואסער. על כל פנים האמיר אונז דא דריי מעשות פון מענטשן וואס זענען געראטעוועט געווארן דורך א נס, און מ'האט זיי האבן געמאכט א ברכה, זעהט מען אז א נס פון א יחיד מאכט מען אויך א ברכה. ענטפערט די גמרא א פשוטע תירוץ, אמרי, אניסא דרבים כולי עלמא מיחייבי לברוכי, יעדער איינער איז מחיוב צו מאכן א ברכה, מה שאין כן אניסא דיחיד, איהו, דער מענטש וואס איז געראטעוועט געווארן חייב לברוכי דארף מאכן א ברכה, ער מאכט ברכת הגומל לחייבים טובות, אזוי ווי אונז גיימיר זען סוף פון די היינטיגע שיעור, מה שאין כן די אלע אנדערע פלעצער, איז נישט א זאך וואס ס'ווענדט זיך אין דעם מענטש אליינס, נאר ס'איז א זאך וואס יעדער איינער מאכט א ברכה, ברוך שעשה נס לאבותינו. געשטאנען אנפאנג פון די משנה, איינער וואס זעהט א פלאץ ווי ס'איז געשעהן ניסים פאר די אידן מאכט ער א ברכה, גייט די גמרא מער מאריך זיין אין א ליסטע פון די אלע פלעצער, תנו רבנן האמיר געלערנט אין א ברייתא, הרואה מעברות הים די פלאץ ווי אידן זענען דורכגעגאנגען די ים סוף. אדער מעברות הירדן די פלאץ ווי אידן זענען דורך די ירדן, אדער מעברות נחלי ארנון די פלאץ פון נחלי ארנון, די גמרא גייט מסביר זיין באלד וואס ס'מיינט, וואס איז געשען דארט, אדער אבני אלגביש, אדער במורד בית חורון, די גמרא וועט זאגן וואס ס'מיינט, אדער אבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, אדער ואבן שישב עליו משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק. אדער אשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולן, די אלע זאכן וואס די גמרא גייט צוביסלעך מסביר זיין יעדע זאך פונקטליך ווען ס'איז געווען און וואס ס'איז געווען, אויף די אלע פלעצער צריך שיתן הודאה ושבח לפני המקום, דארף מען לויבן דעם אייבערשטן א שבח והודאה. גייט די גמרא יעצט מסביר זיין באריכות פונקטליך יעדע פון די זאכן וואס ס'איז געווען און ווי ס'איז מרומז אין די פסוק, בשלמא מעברות הים, אידן זענען דורכגעגאנגען די ים סוף דכתיב, שטייט אין פרשת בשלח ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה, ס'איז געשען די גרויסע נס פון קריעת ים סוף, אידן זענען דורכגעגאנגען אין די טרוקענישן פון די ים, א געוואלדיגע נס, פארשטייט מען זייער גוט. די זעלבע זאך מעברות הירדן דכתיב שטייט אין פסוק, ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית השם, די כהנים האבן זיך אפגעשטעלט בחרבה אין די טרוקעניש בתוך הירדן הכן וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן זעט מען אויך די לשון הפסוק און די אידן זענען דורכגעגאנגען די ירדן ס'איז געשען א געוואלדיגע נס אלא מעברות נחלי ארנון די מעברות נחלי ארנון מנלן פון ווי ווייס איך אז ס'איז געשען דארט א נס און וואסערע נס ס'איז געשען זאגט די גמרא דכתיב שטייט אין פסוק אין פרשת חוקת על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה וגומר איז די לשון הפסוק איז אביסל שווער צו פארשטיין די גמרא גייט דרש'נען די גאנצע פסוק אויף א נס וואס עס שטייט נישט ארויסגעשריבן קלאר אין די תורה, האט מען געהאט מקובל די נס און ס'איז מרומז אין די פסוק. תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, את והב בסופה, שני מצורעים היו, ס'איז געווען צוויי מצורעים דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל, וואס זיי פלעגן גיין סוף אין די מחנה ישראל ווען די אידן זענען געווען אין די מדבר, וויבאלד די מצורעים ווערן דאך פארשיקט מחוץ למחנה. כי הוו קא חלפי ישראל, ווען די אידן זענען דורך געגאנגען, אתו אמוראי, זענען געקומען אמוראים, גיי מיר אונז ארויף צו דף נ"ד עמוד ב'. דערציילט די גמרא ווען די אידן האבן געדארפט דורכגיין דארט אין יענע פלאץ, די אמוראים האבן געוואוסט זיי גייען דורכגיין, עבדי להון נקירותא האבן זיי געמאכט אזעלכע לעכער אין די זייטן פון די צוויי בערג, וטשו בהון און זיי האבן זיך באהאלטן אין די לעכער, זיי האבן געוואוסט אז די אידן גייען דורכגיין אין די טאל וואס לויפט דורך צווישן די צוויי בערג. אמרי, האבן די אמוראים געזאגט פאר זיך, זיי האבן געטראכט, כי חלפי ישראל, הכא, ווען די אידן גייען דא אדורכגיין נקטלינון גייט מען זיי באשטיינערן און מען גייט שיסן זאכן אויף זיי וואס עס גייט זיי הרג'נען. אבער ולא הוו ידעי, די אמוראים האבן נישט געוואוסט, דארון הוה מסגי קמייהו דישראל איז געגאנגען פאראויס פון די אידן, והוה ממיך להו טורי מקמייהו און ס'האט געמאכט נידעריג די בערג, דאס הייסט ס'האט גלאט געמאכט די ערד פארנט פון זיי, ממילא כיוון דאתא ארון איינמאל די ארון איז געגאנגען פארנט פון די אידן, ס'איז אנגעקומען צו די פלאץ פון די בערג וואו זיי זענען געווען באהאלטן, אדבקו טורי בהדי הדדי די צוויי בערג וואס די גוים זענען געווען באהאלטן אין די צוויי זייטן פון דעם האט זיך צוזאמגעשטעלט כאילו איין גרויסע בארג, קומט אויס וקטלינון זיי זענען געשטארבן ווייל זיי זענען געווארן צוקוועטשט, ונחת דמייהו לנחל ארנון זייער בלוט האט זיך אראפגעגאסן צו נחל ארנון, די אידן האבן אפילו נישט געוואוסט פון די גאנצע זאך ווייל זיי זענען געגאנגען העכער די בארג און זיי האבן געוואקט גראד, אבער כי אתו את והב די צוויי מצורעים וואס זענען געגאנגען אונטער די אידן חזו דמא דקא נפיק מביני טורי האבן זיי געזען ווי ס'קומט ארויס בלוט. אתו ואמרי להו לישראל זענען זיי געקומען פארציילן פאר די אידן, און נאכדעם ואמרו שירה די אידן האבן געזאגט שירה, היינו דכתיב שטייט פסוק אין פרשת חוקת ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב, די אשד הנחלים עס האט זיך געגאסן פון די נחלים זאגט רשי דאס איז מרומז די בלוט וואס האט זיך געגאסן פון די גוים. די נעקסטע זאך וואס איז א מקום שנעשה בו נס לישראל איז אבני אלגביש, מאי אבני אלגביש? תנא זאגט די ברייתא, אבנים שעמדו על גב איש, דאס זענען אזעלכע סארט שטיינער וואס איז געבליבן שטיין אין די לופטן על גב איש, און וירדו על גב איש ס'איז שפעטער אראפגעקומען ביי איש. איז די גמרא מסביר, עמדו על גב איש זה משה, ווייל משה ווערט אנגערופן איש דכתיב והאיש משה עניו מאוד, ווי זע איך אז שטיינער זענען געבליבן שטיין אין די לופטן דכתיב, ביי די ענדע פון מכות ברד, סוף פרשת וארא שטייט ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה. זעהט מען אז די שטיינער וואס איז געווען א חלק פון מכות ברד האט זיך אפגעשטעלט, דאס מיינט אז על גב איש על גב משה רבינו האט זיך אפגעשטעלט שטיינער, ס'איז נישט אראפגעקומען אפילו ס'האט שוין אנגעפאנגען צו קומען. ווען זענען די שטיינער אראפגעקומען? די שטיינער זענען אראפגעקומען על גב איש, זה יהושע, וואס ער ווערט אויך אנגערופן איש, דכתיב קח לך את יהושע בן נון איש את אשר רוח בו, אזוי האט משה דער באשעפער געזאגט פאר משה אין פרשת פנחס, זעהט מען אז יהושע ווערט אויך אנגערופן איש, איז ביי די איש איז שפעטער אראפגעקומען די שטיינער וואס זענען געבליבן שטיין אין די לופטן ביי משה רבינו, ווען עס איז אראפגעקומען דכתיב ויהי בנוסם מפני בני ישראל די פעלקער וואס זענען געקומען, און מלחמה האלטן מיט די פאלק וואס האט געהאלפן די אידן ביי די צייטן פון יהושע בן נון, איז יהושע בן נון געגאנגען מיט די אידן זיך אננעמען פאר דעם פאלק, איז די אלע פעלקער וואס זענען אוועקגעלאפן פון זיי, ביי זיי איז אראפגעפאלן די שטיינער און עס האט זיי געהארגעט, במורד בית חורן וה' השליך עליהם אבנים גדולות, דאס זענען די גרויסע שטיינער וואס איז אראפגעקומען, ט דאס מיינט אלגביש, אלגביש איז די נוטריקון פון על גבי איש. זאגט די גמרא ווייטער, איינע פון די זאכן וואס איז געשטאנען מקום שנעשה בו נס לישראל איז געווען אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל. עוג מלך הבשן האט געוואלט ווארפן א גרויסע שטיין אויף די אידן. וואס איז געווען די מעשה דארטן? זאגט די גמרא גמרא גמירא לה. דאס איז א זאך וואס איז נישט מרומז אין די פסוק, אבער אונז האמיר עס מקובל איש מפי איש ביז די צייטן פון די אידן אין די מדבר. וואס איז געווען דארטן? דערציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה, אמר, עוג מלך הבשן האט געטראכט צו זיך, די אידן קומען יעצט מלחמה האלטן מיט מיר, כ'האב א גוטע עצה, מחנה ישראל כמה הוה, ווי גרויס איז די מחנה ישראל? תלתא פרסי, דריי פרסה. שוין, איזיל, כ'וועל גיין ואיעקר טורא בר תלתא פרסי, כ'וועל אויפהייבן א בארג וואס איז גרויס דריי פרסה, ואישדי עלייהו כ'וועל ווארפן אויף זיי ואיקטלינהו און כ'וועל ממש באגראבן גאנץ כלל ישראל אויף איינמאל. אזל איז טאקע געגאנגען, עקר טורא בר תלתא פרסי האט אויפגעהויבן א בארג פון דריי פרסה, ואייתי על רישיה האט עס געהאלטן העכער זיין קאפ. ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי גענומען אזעלכע ראוטשעס קריכעדיגע באשעפענישן ונקבוה האבן געמאכט א לאך אין די בארג ונחית בצואריה און די גאנצע בארג איז ארויף געפאלן אויף זיין קאפ ווייל ס'איז געווען הויל פון אינמיטן הוה בעי למשלפה האט ער געוואלט אויפהייבן די בארג משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא האט דער באשעפער ארויס געצויגן זיינע ציינער ריזיגע ציינער פון איין זייט און די אנדערע זייט און דאס איז אריין געגאנגען אין די בארג עס האט געמאכט סטאק עס זאל זיך נישט קענען אויפהייבן ולא מצי למשלפה און עס האט זיך נישט געקענט אויפהייבן איז ער געבליבן געשטראנדעט מיט א בארג אויף זיין קאפ, ער האט עס נישט געקענט אויפהייבן. והיינו דכתיב שיני רשעים שברת, איז הגם די לשון הפסוק איז, דער באשעפער האט צובראכן די ציינער, דרשן איך כדרבי שמעון בן לקיש דאמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב שיני רשעים שברת, אל תקרי שברת אלא שרבבת האסט עס לאנג געמאכט, האסט עס אויסגעצויגן. דערציילט די גמרא וואס איז געשען ווייטער. משה כמה הוה, ווי הויעך איז משה רבינו געווען? עשר אמות, ער איז געווען הויעך צען אמות, אזוי ווי רשי ברענגט אראפ. א פסוק אין פרשת ויקהל ווי מ'זעט אז משה רבינו איז געווען אזוי הויעך. שקל נרגא בר עשר אמין, האט ער גענומען א האק וואס איז אויך הויעך צען אמות, שוור עשר אמות און איז געשפרינגען צען אמות, ומחייה בקרסוליה, און ער האט אים געקלאפט אין זיין זויל וקטליה, און ער האט אים געהארגעט. די ברייתא האט ווייטער אויסגערעכנט ואבן שישב עליה משה, ביי די מלחמה מיט עמלק, דכתיב וידי משה כבדים, איז געווען זייער שווער, ויקחו אבן וישימו תחתיו, מען האט עס געלייגט אונטער אים וישב עליה און ער האט זיך אראפגעזעצט אויף דעם, איז דארטן געשען די גרויסע נס פון די מלחמת עמלק. געשטאנען ווייטער אין די ברייתא ואשתו של לוט שנאמר ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח איז געשען א נס, וחומת יריחו שנבלעה דכסיב ותפל החומה תחתיה ס'איז איינגעפאלן אונטער איר, פרעגט די גמרא בשלמא כולהו אלע זאכן ניסא איז געווען א נס, די אידן זענען געראטעוועט געווארן איך פארשטיי מען מאכט א ברכה און מען לויבט דעם אייבערשטן, אלא אשתו של לוט דאס אז זי איז געווארן נציב מלח פורענותא הוא איז דאך א שטראף. ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט, דאמר ברוך דיין האמת. פרעגט די גמרא והא הודאה ושבח קתני אז די ברייתא זאגט אז מ'לויבט. ענטפערט די גמרא, תני על לוט ועל אשתו איז דא צוויי זאכן. מברכים שתיים, על אשתו אומר ברוך דיין האמת, ועל לוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים, און דא ליגט א געוואלדיגע נקודה, זאגט די גמרא, ווייל ביי איין מעשה איז געשען צוויי זאכן, אמר רבי יוחנן אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים אפילו ווען ס'געשענט א שטראף, די באשעפער פארגעסט נישט פון די צדיקים, א מענטש זאל טראכטן אז ווען ס'געשענט א שטראף

פון ווי נעמט די ברייתא אז ס'איז איינגעשלינגען געווארן? ענטפערט די גמרא, כיון דפותיה ורומה, די ברייט און די הייעך איז געווען כי הדדי נינהו, סאו אפילו ווען ס'פאלט איין וואלט דאך גארנישט געשען, ווייל ס'איז די זעלבע הייעך ווי די ברייט, משום הכי איבלעא מיבלע, איז רשי מסביר אז אזא סארט מויער, איינשלינגען מיינט איינפאלן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר רב, דאס איז הלכות ברכת הגומל גייט די גמרא יעצט אנפאנגען ארבעה צריכין להודות, פיר מענטשן דארפן לויבן דעם אייבערשטן, און די אלע פיר זעט מען אין קאפיטל ק ז פון תהלים וואס מען זאגט יעדע פרייטאג צונאכטס, און די גמרא גייט מסביר זיין באריכות ווער זענען זיי, יורדי הים, מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען א ים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה ונתרפא, איינער וואס איז געווען קראנק און ער איז אויסגעהיילט געווארן, און מי שהיה חבוש בבית אסירים ויצא, איינער וואס איז געווען איינגעשפארט אין א בית אסירים און ער איז ארויסגעגאנגען. און שטייט אין שלחן ערוך אז אז וסימנך, די סימן פאר די פיר זאכן איז, וכל החיים יודוך סלה, חיים דארף דיך לויבן, חיים איז ראשי תיבות, חבוש, יסורים, ים, און מדבר. און פארשטייט שטייט אין די משנה ברורה ברענגט אראפ דארט אין ביאור הלכה אין סימן ר י ט אז אפילו טאמער איינער איז דורך געגאנגען די ים אדער מדבר ס'איז נישט געשען קיין סכנה וואס די פסוק גייט באלד אויסרעכענען אז ס'איז געשען א סכנה איינמאל מ'איז געווען א פלאץ וואס איז מסוכן לויבט מען דעם אייבערשטן. גייט די גמרא אראפ ברענגען יעצט די פסוקים ווי מ'זעט דאס יורדי הים מנלן דכתיב יורדי הים באניות המה ראו מעשה השם זיי זעען דעם לויב פונעם אייבערשטן ואומר שטייט ווייטער אין פסוק ויעמד רוח סערה ס'איז געקומען א שטורם ווינט יעלו שמים ירדו תהומות און ס'האט געשאקלט די שיף ארויף און אראפ ואומר יחוגו וינועו כשיכור ואומר, ויצעקו אל ה' זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם, ער האט זיי ארויסגענומען פון זייער פלאנטער, ואומר, יקם סערה לדממה, ס'איז איינגעשטילט געווארן, ואומר, וישמחו כי ישתוקו, זיי האבן זיך געפרייט, און ואומר, שטייט ווייטער אין פסוק, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, זעט מען אז מ'לויבט דעם אייבערשטן אויף דעם. הולכי מדברות מנלן דכתיב תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, זיי האבן נישט געוואוסט די וועג, ויצעקו אל ה', וידריכם בדרך ישרה דער שעפער האט זיי צוגעפירט צו די ריכטיגע וועג, און דעמאלטס יודו לה' חסדו לויבט דעם אייבערשטן אויף די נס וואס איז געשען, מי שחלה ונתרפא דכתיב אוילים מדרך פשעם, ומעונותיהם יתענו, כל אוכל תתעב נפשם אזוי ווי א קראנקע מענטש וואס קען נישט עסן, ויזעקו אל ה' בצר להם, ישלח דברו וירפאם און ס'ווערט אויסגעלייזט, שטייט ווייטער יודו לה' חסדו מ'לויבט דעם אייבערשטן, די זעלבע זאך מי שהיה חבוש בבית האסירים, איז פארשטייט זיך מ'רעדט פון אזא תפיסה וואס איז א מקום סכנה, די היינטיגע תפיסות, לכאורה על פי הלכה קען מען נישט מאכן קיין ברכת הגומל. דכסיב יושבי חשך וצלמות וגומר כי המרו אמרי אל, ואומר ויכנע בעמל לבם ויזעקו אל השם בצר להם, יוציאם מחשך וצלמות דער באשעפער ציט זיי ארויס, ואומר יודו להשם חסדו, און לויבט דעם אייבערשטן. על כל פנים, די אלע פיר דארף מען לויבן דעם אייבערשטן. פרעגט די גמרא, מאי מברך, וועלכע ברכה מאכט מען? אמר רבי יהודה, מען מאכט א ברכה ברוך גומל לחייבים טובים. איז אין שלחן ערוך שטייט שוין די נוסח וואס אונז זאגן מיר, ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, דאס הייסט אפילו א מענטש וואס איז נישט ראוי פאר דעם, דער באשעפער העלפט אים און ער געבט אים גוטס. אביי אמר וצריך לאודויי קמי עשרה, עס דארף זיין פארנט פון א מנין, און דער באר היטב ברענגט אראפ פון פוסקים אז עס איז גענוג צען צוזאמען מיט דעם מענטש וואס מאכט די ברכה, דכתיב וירוממוהו בקהל עם, איז רבי עקיבא אייגער אן די זייט צייכנט צו אז קהל מיינט צען. מר זוטרא אמר ותרי מינייהו רבנן, ס'דארף אבער זיין אויך צוויי פון די מנין זאל זיין תלמידי חכמים וואס קענען פסק'נען שאלות, שנאמר, ובמושב זקנים יהללוהו, איז א זקן שקנה חכמה. מתקיף לה רב אשי, ואימא כולהו רבנן, איינמאל דו זאגסט זקנים מיינט אז עס איז תלמיד חכם אפשר מיינט עס אלע, מי כתיב בקהל זקנים, וואס זאל מיינען די גאנצע מנין זאל זיין זקנים, שטייט דאך בקהל עם און נאכדעם מושב זקנים. פרעגט די גמרא ואימא בי עשרה שאר עמא ותרי רבנן, אפשר דארף זיין צען מיט נאך צוויי? קשיא, ס'איז א גוטע קשיא. דערציילט די גמרא, ר' יהודה חלש איז געווען קראנק ואתפח ער איז געווארן אויסגעהיילט. על לגביה ר' חנא בגדתאה ורבנן, א גאנצע גרופע תלמידי חכמים זענען אריין צו אים, אמרי ליה, האט זיך איינער אנגערופן צו אים, בריך רחמנא געלויבט זיי די אייבערשטער דיהבך ניהלן, וואס האט דיך געגעבן פאר אונז, ולא יהבך לעפרא, האט דיך נישט געגעבן צו די ערד, דאס הייסט דו ביסט נישט נפטר געווארן. אמר להו, האט ער געזאגט מיט זיי, מיט די ברכה וואס ענק האבן געמאכט אויף מיך, פטרתון יתי מלאודויי ענק האבן מיך געפטר'ט פון מאכן א ברכת הודאה ברכת גומל, פרעגט די גמרא והא אמר אביי בעי אודויי באפי עשרה, עס דארף דאך זיין צען, ענטפערט די גמרא דהוו בי עשרה, עס איז טאקע געווען דארטן צען, פרעגט די גמרא והא איהו לא קא מודה, נישט ער האט געלויבט דעם אייבערשטן, ענטפערט די גמרא לא צריך דעני בתרייהו אמן, ס'פעלט זיך נישט אויס ווייל ער האט געענטפערט אמן אויף זייער ברכה, ווערט עס גערעכנט ווי ער האט עס געמאכט די ברכה, און מען לערנט טאקע פון דעם ארויס אז די נוסח הברכה איז נישט מעכב, און אז מען זאגט אמן אויף אנדערע איז עס אויך גוט. די מנהג איז אז א קטן מאכט נישט די ברכה, נישט דוקא אפילו קיין חינוך אויך נישט, די זעלבע זאך פרויען מאכן נישט די ברכה, ווייל מען דארף עס זאגן פארנט פון צען, פאסט עס נישט פאר א פרוי, צו זאגן פארנט פון צען מענטשן. זאגט די גמרא אמר רבי יהודה, שלשה צריכין שימור, דריי מענטשן דארפן האבן שמירה, ואלו הן חולה, א קראנקער, חתן, א חתן וכלה, במתניתא תנא חולה, וחיה, א קימפעטארן, חתן וכלה, ויש אומרים אף אבל, ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יהודה שלשה דברים דריי זאכן המאריך בהם מאריכין ימיו ושנותיו של אדם, המאריך בתפלתו, איינער וואס איז מאריך אין די תפילה, והמאריך על שלחנו, וואס ער עסט לאנג אזוי קענען עניים קומען און זיי עסן מיט מיט אים, והמאריך בבית הכסא, פרעגט די גמרא והמאריך בתפלתו מעליותא היא איז א גוטע זאך, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המאריך בתפלתו ומעיין בה, ער האלט אין איין מעיין זיין אז עס פעלט זיך אויס אז עס זאל אנגענומען ווערן זיין תפילות ווייל ער איז מאריך, סוף בא לידי כאב לב ער קומט צו הארץ ווייטאג שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב, א אויסגעצויגענע האפענונג מאכט קראנק. ואמר רבי יצחק שלושה דברים מזכירים עונותיו של אדם. דריי זאכן דערמאנען די עבירות פונעם מענטש, ואלו הן קיר נטוי, איינער וואס גייט אין א מקום סכנה, עס איז א שוואכע וואנט, ועיון תפילה, ער איז מעיין תפילה, מוסר דין על חבירו לשמים, זאגט די אייבערשטער זאל יענעם שטראפן. ענטפערט די גמרא, הא דמעיין בה, הא דלא מעיין בה. הייסט, אויב ער איז מעיין, ער איז כסדר, ער טראכט אז ער האט גוט געדאווענט און עס דארף ווערן געהאלפן, דאס איז נישט גוט. אבער לא מעיין בה, נאר ווען דען ער איז מאריך, והיכי עביד דמפיש ברחמי, דאס איז גוט.